מסכת שבת, דף לג עמוד ב', האלט מיר אונז פיר שורות פון אונטן, סוף פון די שורה, וארבעה פירוקי אמר, האלט מיר אונז אמר, רבי שמעון בן יוחאי איז ארויסגעקומען פון די מערה, איז געווארן אויסגעהיילט, אמר האט ער געזאגט אזוי, הואיל ואיתרחיש ניסא, וויבאלד ס'איז געשען א נס צו מיך, איזיל ואתקין מילתא, לאמיך גיין אויפטון עפעס, אזוי ווי יעקב אבינו האט געטון ווען ער איז געראטעוועט געווארן פון עשו דכתיב ווי עס שטייט אין פסוק ויבא יעקב שלם ער איז ארויסגעקומען פון די גאנצע מצב דארטן וואס איז געווען מיט עשו איז ער ארויסגעקומען גאנצערהייט ואמר רב האט רב געזאגט שלם בגופו ער איז ארויסגעקומען גאנץ מיט זיין גוף דאס הייסט ער איז געווארן אויסגעהיילט פון דעם וואס ער האט געהאט די מלאך איז געווען דארטן ויגע בכף ירך יעקב, און אויך איז געווען שלם בממונו געווען גאנץ מיט זיין ממון, אפילו ער האט געשיקט די דורון פאר עשיו האט אים עס גארנישט געשאדט פאר זיין פארמעגן, שלם בתורתו ער האט נישט פארגעסן זיין לערנען אפילו ער האט געהאט אזויפיל מיטגעמאכט, און נאכדעם ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תקן להם ער האט מתקן געווען א מטבע, שמואל אמר שווקים תקן להם, מתקן געווען א שווקים, ר' יוחנן אמר מרחצאות תקן להם, על כל פנים ער איז געווארן אויסגעהיילט, ער איז געווארן געראטעוועט, ער האט עפעס צוריק געגעבן, האט ער געזאגט די זעלבע זאך דא אויכעט, אמר, האט רבי שמעון בן יוחאי געפרעגט פון די מענטשן דארטן אינעם שטאט, איכא מילתא דבעי לתקוני, איז דא עפעס דא אין שטאט וואס מען דארף מתקן זיין? אמרו ליה, יא, איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה, ס'איז דא א פלאץ וואס איז דא א ספק טומאה, ממילא קומט אויס ס'איז א גרויסער פראבלעם, גייען מיר אונז ארויף צו דף לד עמוד א' ווייל ואית להו צערא לכהנים לאקופי, ס'איז דא א גרויסע צער פאר די כהנים אז זיי מוזן ארומגיין און זיי קענען עס נישט דורכגיין. אמר, האט רבי שמעון בן יוחאי זיי געפרעגט, איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה? איז דען דא איינער וואס געדענקט נאך פון די פריערדיגע צייטן אז ס'איז געווען דא א חזקת טהרה אויף דעם פלאץ? אמר ליה ההוא סבא, האט א אלטער מענטש זיך אנגערופן, כאן קיצץ בן זכאי, דא האט געשניטן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי וואס ער איז געווען א כהן, האט ער געשניטן תורמסי תרומה, זאכן מ'האט איינגעפלאנצט דא תרומה. עבד איהו נמי, האט רבי שמעון בן יוחאי האט אויכעט אזוי געטוהן אויכעט אזוי געטוהן איז כל היכא דהוה קשי איבעראל ווי ס'איז געווען הארט טהריה האט ער מטהר געווען און וכל היכא דהוה רפי ווי ס'איז געווארן ווייעך צייניה האט ער מציין געווען אז דא ליגט א קבר. אמר ההוא סבא, דער אלטער מענטש וואס האט געזעהן אז רבי שמעון בן יוחאי באנוצט זיך דא מיט אזא אינטערסאנטע כח אויסצורייניגן די פלאץ און אויסצוקלארן ווי ס'איז דא א טומאת קבר אדער נישט האט ער זיך אנגערופן טיהר בן יוחאי בית הקברות, אזוי האט ער זיך אנגערופן מיט א זלזול אז רבי שמעון בן יוחאי האט מטהר געווען א בית הקברות, דאס הייסט אז ער האט אנגעצייכנט וואו עס איז טהור, הגם קען זיין ס'איז א בית הקברות. אמר ליה האט רבי שמעון בן יוחאי צוריק געזאגט פאר דעם אלטער דארטן, אלמלא היית עמנו, ווען דו וואלסט ווען נישט געווען מיט אונז, אדער אפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו, ווען דו וואלסט אפילו געווען מיט אונז אבער כאטש וואלסטו נישט געווען א חלק פון אונזער חבורה בשעת מ'האט עס געטון, יפה אתה אומר, דאס מיינט קען איך נאך פארשטיין אז דו רעדסט אזוי. אבער עכשיו יעצט שהיית עמנו, דו ביסט דאך געווען א חלק מיט אונז, ונמנית עמנו, ביסט מיטגעקומען, יאמרו וועלן די מענטשן וואס זעען דאס זאגן, זונות מפרכסות זו את זו, דאס הייסט די זונות וואס הגם צווישן זיך איז רש"י מסביר, זיי קומען זיך נישט אויס, עס איז קאמפעטישן, אף על פי כן, איינער מאכט שיין דעם צווייטן ווייל זיי פארשטייען אז עס איז א תועלת פאר יעדער פון זיי אז זיי צוזאמען קוקן אויס שיין פאר אנדערע מענטשן, תלמידי חכמים לא כל שכן אז צווישן זיך זאל מען זיך נישט קענען אויסקומען. יהב ביה עיניה האט רבי שמעון בן יוחאי געקוקט אויף אים מיט א שטארקע כח און ונח נפשיה און ער איז נפטר געווארן, דערציילט די גמרא ווייטער, נפק לשוקא איז רבי שמעון בן יוחאי ארויסגעגאנגען אויפן מארק, חזייה ליהודה בן גרים, האט ער געזען דעם יהודה בן גרים, אמר, עדיין יש לזה בעולם? דער פון דרייצן יאר צוריק וואס אלעס האט זיך אנגעפאנגען א דאנק דעם וואס ער האט גערעדט איבעריגע ווערטער און ער איז נאך אלץ דא, נתן בו עיניו, האט ער געקוקט אויף אים נאכאמאל מיט דעם שטארקן כח און ועשהו גל של עצמות, און האט אים געמאכט פאר א הויפן שטיינער, איז רש"י מסביר, דאס איז א שטערקערע לשון ווי פריער, פריער ביי דעם אלטער איז געווען נח נפשיה ער איז נפטר געווארן, אבער דא האט ער געמאכט גל של עצמות כאילו איז געבליבן נאר שטיין נאר ביינער, וואס דאס איז אזוי ווי איינער וואס לעבט שוין נישט זייער א לאנגע צייט, נישט אזוי ווי איינער וואס איז יעצט געשטארבן און זיין גוף איז טויט. אז מען שטייט יעצט גלייך פאר פסח וועל איך נאכזאגן א מורא'דיגע אינטערעסאנטע שטיקל אור החיים הקדוש וואס איז נוגע פאר די גמרא אין פרשת בוא, פרק י"א, פסוק ה, איז דער אור החיים הקדוש מסביר די לשון הפסוק ומת כל בכור בארץ מצרים, די פסוק זאגט נישט והרגתי די אייבשטער גייט הרג'נען, נאר ומת די בכור גייט שטארבן, און וויאזוי ארבעט עס, זאגט דער אור החיים הקדוש אז פשט פון דעם איז די זעלבע ענין וואס מען זעט ביי אונז אין די גמרא אז די מען זעט אז די תנאים האבן געהאט א כח אז זיי האבן געקוקט אויף עפעס ונעשה גל של עצמות. זאגט דער אור החיים הקדוש אז דברים אלו בהשקפה ראשונה איז זייער א מאדנע זאך, ווי אזוי געשעט עס? נאר וואס דען? זאגט דער אור החיים הקדוש אזוי, יעדע זאך אויף דער וועלט אפילו א חלק רע שבעולם מוז זיין אז ס'איז דא א געוויסע חלק טוב וואס דאס איז מחיה די זאך און ס'ברענגט אריין א חיות אין דעם און אן דעם קען זיך עס נישט האלטן. אבער יעדע זאך ציט צום שורש, און דאס איז פשט א מענטש קען, איינער וואס איינער וואס האט די כח, א גרויסער מענטש, קען ארויסנעמען ארויסקלויבן די גוטע חלק איז די צדיקים העצומים קדמונינו דאס איז זיין לשון, ווען זיי האבן געקוקט אויף א רשע האבן זיי געקענט מברר זיין און ארויסנעמען די כח החיוני דאס הייסט די גוטע בחינה וואס איז געווען אין יענעם, מיטן קוקן אויף יענעם האבן זיי עס ארויסגענומען. דורך דעם וואס די אייבערשטער האט באשאפן און אין היינטיגע צייטן זעט מען אויך די כח פון די מעגנעט, ער רופט אן די מעגנעט א אנדערע לשון אבער ער מיינט א מעגנעט, איז די באשעפער האט באשאפן א מעגנעט אויף די וועלט צו ווייזן אז עס איז דא אזא מושג אז ווען א מענטש הערט עס זאל מען עס פארשטיין. איז די זעלבע זאך יעדע זאך ציט צום שורש אזוי ווי א מעגנעט די כח הטוב וואס ליגט אין די רשע ציט צום שורש פון טוב סאו ווען די צדיק קוקט עס אן גייט ארויס פון די רשע די כח הטוב. ממילא פון זיך אליינס בלייבט דעריבער א גל של עצמות, ווייל די איינציגסטע זאך וואס עס האט זיך געהאלטן ביז היינט איז געווען דורך די כח הטוב וואס איז יעצט ארויסגעגאנגען. איז דער אור החיים הקדוש איז מסביר דארט און די זעלבע זאך איז געווען מכת בכורות, ס'איז נישט אז דער באשעפער האט געהארגעט די בכורים, נאר דער באשעפער איז דורכגעגאנגען ארץ מצרים און מכח די גרויסע כח הקדושה וואס איז דורכגעגאנגען און עס איז ארויסגעקומען די כח הטוב וואס איז געווען ביי די מצריים ביי די בכורים און פון זיך אליינס זענען זיי געפאלן טויט, איז אזוי געווען די מכת בכורות, וועגן דעם שטייט ומת כל בכור, שטייט נישט והרגתי כל בכור. זאגט די משנה ווייטער, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו, דריי זאכן דארף א מענטש זאגן ערב שבת אין זיין הויז, עם חשיכה, גלייך פאר ס'ווערט שבת, די דריי זאכן איז, עשרתם, פרעגן די מענטשן טאמער מ'האט אראפגענומען מעשר, וויבאלד ס'דא זאכן וואס איינמאל ס'קומט שבת איז עס קובעת למעשר אפילו ארעי טאר מען אויך נישט עסן, ערבתם צו מ'האט געמאכט עירובי תחומין עירובי חצירות. און הדליקו את הנר, ער זאגט מ'זאל גיין אנצינדן די לעכט. ס'דא א באקאנטע ווארט פון די הייליגע שר שלום פון בעלז, ער האט זיך אנגערופן אמאל ביי די כל נדרי דרשה, יום כיפור ביינאכט האט ער געזאגט אז ס'גייט ארויף אויף יום כיפור וואס איז שבת שבתון, איז דעמאלטס ווען מען האלט שוין ווען ס'קומט אריין יום כיפור זאגט מען דריי זאכן, מען זאגט עשרתם, ס'איז שוין דורכגעגאנגען די עשרת ימי תשובה, ערבתם, ס'איז שוין דורכגעגאנגען גאנץ ערב יום כיפור, און הדליקו את הנר, מען צינדט שוין אן די לעכט, מען האלט שוין ביי די ביי די גרויסע טאג, איז דאס דארף אריינברענגען א התעוררות אויף די מענטש אז מען האלט שוין ממש ביי די לעצטע מינוט. דארף מען זיך דערנענטערן צום אייבערשטן. זאגט די משנה ווייטער, ספק חשיכה ספק אינו חשיכה, אויב ס'איז בין השמשות אין מעשרין את הודאי, טאר מען נישט גיין מעשר'ן א זאך וואס איז וודאי טבל, איז רשי ברענגט אראפ די גמרא מסכת ביצה, אז חזל האבן גוזר געווען, וויבאלד ס'איז א תיקון מעליא, דו ביסט מתקן די עסן טאר מען עס נישט טון אין שבת. אויכעט ואין מטבילין את הכלים, רשי ברענגט אראפ די גמרא אין אנדערע פלאץ מסכת ביצה אז דאס טאר מען אויך נישט דנראה כמתקן את הכלים, און ואין מדליקין את הנרות, אוודאי נישט, טאר מען אויך נישט גיין מאכן הדלקת הנרות וואס איז א דאורייתא, אבל מעשרין את הדמאי מען מעג יא גיין מעשר'ן דמאי וואס איז נאר א ספק, און מערבין וטומנין את החמין מען מעג גיין מאכן א עירוב ווי די גמרא גייט שוין פרעגן, מ'האט פריער געזאגט אז מ'קען נישט. און וטומנין את החמין, מען מעג יא גיין באהאלטן די חמין אין א זאך וואס ס'איז נישט מוסיף הבל, וואס דאס טאר מען נישט טון אין שבת טאר מען נישט, א זאך וואס איז מוסיף הבל טאר מען נישט אפילו ערב שבת אויך נישט, אבער א זאך וואס איז נישט מוסיף הבל אין שבת טאר מען נישט, בין השמשות מעג מען נאך. איז גייט די גמרא מסביר זיין, פרעגט די גמרא, די ערשטע זאך איז מנא הני מילי, גייט די גמרא ברענגען א מקור צו די ענין אז מען זאל ארויסברענגען, דערמאנען די הויזגעזינד צו צינדן די לעכט, אמר רבי יהושע בן לוי אמר קרא וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא, איז וידעת כי שלום אהלך א מענטש זאל דערמאנען ס'זאל זיין שלום וואס הדלקת הנר ברענגט ס'זאל זיין שלום אין שטוב. זאגט די גמרא אמר רבה בר רב הונא אף אגב דאמור רבנן שלושה דברים צריך אדם לומר וכו' א מענטש דארף זאגן דריי זאכן פאר ס'קומט שבת, אבער צריך למימרינהו בניחותא, א מענטש דארף עס זאגן רואיגערהייט נישט נערוועזערהייט, כי היכי דליקבלינהו מיניה, זיינע בני בית זאלן עס אויפנעמען פון אים, טאמער א מענטש איז אויפגערעגט איז מען נישט מקבל וואס ער זאגט, אמר רב אשי אנא לא שמיע לי הא דרבה בר רב הונא אז מען דארף עס זאגן רואיגערהייט וקיימתי מסברא, כ'האב עס אליינס פארשטאנען אזוי האב איך אליינס געטון. פרעגט די גמרא פשט אין די משנה, הא גופא קשיא, די משנה לכאורה איז זיך סותר, אמרת, דו פאנגסט אן, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת, עם חשיכה, וואס מיינט עם חשיכה? נאך פאר ס'ווערט טונקל, דאס הייסט נאך פאר בין השמשות, עם חשיכה אין, ספק חשיכה ספק אינו חשיכה לא, והדר תני גלייך נאכדעם די משנה איז ממשיך ספק חשיכה ספק אינו חשיכה מערב קען מען יא מאכן א עירוב, איז וואס טוט זיך דא? סימן, ברענגט די גמרא קודם אראפ א סימן, בגופיא זימרא ציפרא בחבלא דמילתא. איז אמר רב אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב, לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, כאן בעירובי תחומין כאן בעירובי חצירות, איז רשי מסביר ס'דא א חילוק וועלכע סארט עירוב ס'איז, עירובי תחומין וואס א מענטש לייגט א עירוב זאל קענען גיין ווייטער פון דעם תחום שבת, וואס דאס האט א רמז אין די פסוק, און ס'איז דא אפילו א מאן דאמר תחומין איז דאורייתא, דאס איז הארבער, ממילא דאס האט געהאט די משנה געזאגט אז מ'מעג נאר מאכן עם חשיכה. מה שאין כן עירובי חצירות וואס איז נאר א ספיקא בעלמא, איז א חומרא בעלמא איז רשי מסביר, עירובי חצירות איז א חומרא בעלמא דאס מעג מען יא טוהן בין השמשות. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבא, אמרו לו שנים, טאמער צוויי מענטשן האבן געזאגט פאר א מענטש, דאס איז צוויי מענטשן האבן אים געזאגט, צא וערב עלינו, גיי מאך אונז א עירוב. און לאחד עירב עליו מבעוד יום, איינעם איז ער אנגעקומען נאך אז ער האט געמאכט די עירוב מבעוד יום, און לאחד עירב עליו בין השמשות, איז הגם מ'רעדט דא עירוב תחומין, און עירוב תחומין האט מען געזען פריער טאר מען נישט מאכן בין השמשות, איז תוס' מסביר ס'רעדט זיך בדיעבד, ער האט געטון, אוודאי מ'טאר עס נישט טון, אבער ס'רעדט זיך אין א פאל וואס ער האט עס יא געטון, איז זה שעירב עליו מבעוד יום, דער מענטש וואס ער האט געהאט געמאכט דעם עירוב נאך ווען צייט, נאך ווען ס'געווען אינמיטן טאג, איז געשען אז נאכל עירובו בין השמשות, ס'האט עפעס געשען, ס'איז געווארן נעלם, ס'איז איינער האט עס אויפגעגעסן, און ס'איז מער נישט געווען בעולם, בין השמשות איז האט מען עס שוין אויפגעגעסן, איז פארשטייט זיך ווען שבת קומט אריין דארף די עירוב זיין בעולם, בין השמשות איז עס שוין נעלם געווארן. אבער וזה שעירב עליו בין השמשות, דעם וואס ער האט געהאט געמאכט דעם עירוב בין השמשות, נאכל עירובו הערשט משחשכה. דאס הייסט, עס איז געבליבן גאנץ ביז אריין אין שבת אריין, נאכדעם איז עס נעלם געווארן. קען זיין אז עס איז נישט נעלם געווארן, אבער די ווארט איז אז בין השמשות איז דארטן געווען און ווען עס איז געווארן שבת הערשט דעמאלטס איז עס אויפגעגעסן געווארן. זאגט רבא. שניהם קנו עירוב, ביידע האבן קונה געווען די עירוב, פרעגט די גמרא וויאזוי קען זיין, ממה נפשך, אי בין השמשות יממא הוא, אויב בין השמשות איז א ספק קען זיין ס'איז נאך טאג, איז בתרא ליקני, פארשטיי איך אז דער צווייטער קען קונה זיין, ווייל מען האט איהם געלייגט בין השמשות און ס'איז געבליבן ביז ביינאכט, אבער קמא לא ליקני, ווייל בין השמשות האט מען דאך שוין אויפגעגעסן יענעמ'ס עירוב איז דאך עס נישט געווען, און ואי בין השמשות ליליא הוא הייסט שוין ווי ס'איז געווארן נאכט איז קמא ליקני, פארשטיי איך זייער גוט. ווייל ער האט געהאט געלייגט די עירוב מבעוד יום פאר יענעם, און עס איז געווארן בין השמשות, איז עס געווארן אויפגעגעסן, אבער עס איז דאך שוין געווען שבת דעמאלטס, איז נישט קיין פראבלעם, אבער בתרא לא ליקני, דער צווייטער זאל נישט קונה זיין, ווייל ער האט דאך געהאט געלייגט די עירוב פאר יענעם בין השמשות, ענטפערט די גמרא בין השמשות ספיקא הוא ספיקא דרבנן לקולא, מען קען טאקע יא נוצן ביידע וועגן, וויבאלד למעשה איז עס א דרבנן, און עס איז נאר א ספק, ממילא חזל האבן געזאגט אז מען קען מיקל זיין אין אזא פאל. ואמר רבא, מפני מה אמרו פארוואס האבן חזל געזאגט אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה? איך זעה דאך אין די משנה אז מען זאל נישט טומן זיין נאר ווען ס'איז מבעוד יום. אדער בין השמשות האט מען געהאט געזעהן. דאס אוודאי רעדט מען א דבר שאינו מוסיף הבל. פארוואס? ווייל דבר שמוסיף הבל איז דא א משנה שפעטער אין די מסכתא און אזוי גייט מען שוין זעהן אין די המשך הגמרא אז אפילו ערב שבת טאר מען אויך נישט. סאו דא אז איך זעה אז מ'לאזט טומן זיין רעדט מען א דבר שאינו מוסיף הבל. פרעגט רבא, טאמער ס'איז אינו מוסיף הבל, פארוואס זאגט מען אז מ'טאר נישט טומן זיין, מ'טאר נישט באהאלטן די עסן ווען ס'איז שוין טונקל? ענטפערט די גמרא, איז רבא מסביר, גזירה שמא ירתיח, איך האב מורא אז ווען דער מענטש גייט גיין באהאלטן די זאך אין שבת וועט ער זען אז ס'איז נישט הייס, גייט ער וועלן אויפקאכן נאכאמאל די עסן. אמר ליה אביי, דאך איז עס א געהעריגע חשש, אי הכי בין השמשות נמי ניגזר. אמר ליה סתם קדירות רותחות הן, געווענליך א טאפ וואס מען האט אנגעגרייט אויף שבת איז הייס, ממילא עס איז א גאר א ווייטע חשש, ממילא אין שבת בין איך עס חושש אבער בין השמשות בין איך נישט חושש. גיי מיר אונז ארויף צו דף לד עמוד ב', ואמר רבא. מפני מה אמרו, פארוואס האבן חז ל געזאגט אין טומנין בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום, דאס איז די משנה שפעטער אין די מסכתא, דף מ ז עמוד ב' רש י ברענגט עס דא אראפ, מען האט עס פריער דערמאנט, אז א זאך וואס איז מוסיף הבל טאר מען נישט באהאלטן די עסן אין דעם אפילו ערב שבת ס'זאל בלייבן ליגן אין דעם ווען ס'ווערט שבת, פארוואס? דאס איז די זאך וואס אונז האבן שוין געהאט אין די ערשטע פרק, גזירה שמא יטמין ברמץ כ'האב מורא אפשר גייט ער עס מטמין זיין, רמץ זאגט רש י אז דאס איז אש אויסגעמישט מיט קוילן שיש בה גחלת, אמר ליה אביי האט אים אביי געפרעגט ויטמין זאל ער מטמין זיין וואס גייט דעמאלטס זיין? ענטפערט די גמרא דאס איז אונז האבן געהאט גזירה שמא יחתה בגחלים כ'האב מורא ער גייט גיין מישן און ער גייט עובר זיין אויף מלאכת מבשל. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, בין השמשות, בין השמשות איז ספק מן היום ומן הלילה, ס'איז א ספק אפשר איז עס בייטאג אפשר איז עס ביינאכט, ספק כולו מן היום, ס'קען זיין די גאנצע בין השמשות איז נאך טאג, ספק כולו מן הלילה, ס'קען זיין אז די גאנצע בין השמשות איז נאך נאכט, און די ברייתא פירט אויס, מטילין אותו לחומר שני ימים, מען דארף לייגן די חומרא פון ביידע טעג, און מען קען זייער גוט פארשטיין, ספק יום קען מען פארשטיין אז מ'איז מחמיר, אז מוצאי שבת זאל מען נישט טון קיין מלאכה ביז נאך בין השמשות, ספק לילה איז מען מחמיר אז ערב שבת זאל מען מער נישט טון קיין מלאכה פון אנפאנג בין השמשות, און די ברייתא איז ממשיך ואיזהו בין השמשות ווען איז בין השמשות משתשקע החמה פון ווען די זון גייט אונטער, וואס הייסט שקיעת החמה? ס'איז דא צוויי וועג וויאזוי מען קען אנקוקן שקיעת החמה, אונז זעמיר צוגעוואוינט די סאנסעט, אין ענגליש הייסט עס די סאנסעט דאס איז די שקיעה, דאס איז די שקיעה פון די גאונים, לויט רבינו תם איז די שקיעה אביסל שפעטער, אונז גיימיר שוין זען מארגן וועגן דעם, איז פון די שקיעת החמה, כל זמן שפני מזרח מאדימין, מען זעט נאך א רויטע, מען זעט נאך די זון איז רויטליך ביי די מזרח זייט, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון, טאמער ס'איז נאכנישט געווארן אינגאנצן אויס די רויטע חלק, בין השמשות, הכסיף העליון והשווה לתחתון, ס'איז שוין אינגאנצן אוועקגעגאנגען, זהו לילה, דברי רבי יהודה. ר' נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל, פון נאכן שקיעה ניין מינוט, דאס איז בין השמשות, רבי יוסי אומר בין השמשות כהרף עין, זה נכנס וזה יוצא, אונז גיימיר שוין זען מארגן זיין שיטה. זאגט די גמרא, אמר מר, מ'האט געהאט געזען אין די ברייתא אזוי, מטילין עליו לחומר שני ימים, מ'איז מחמיר אויף אים צוויי טעג. דאס הייסט, ס'האט א חומרא פון, לאמיר זאגן בין השמשות צווישן זונטאג און מאנטאג, האט עס די חומרא פון זונטאג און די חומרא פון מאנטאג. פרעגט די גמרא למאי הלכתא, לגבי וואסערע הלכה איז עס? איז רש"י מסביר, די ברייתא האט געהאט געזאגט דריי סארטן ספיקות, ס'קען זיין בין השמשות איז טאג, ס'קען זיין בין השמשות איז נאכט, און ס'קען אויך זיין אז ס'איז טאג און נאכט, א חלק בין השמשות איז אזוי און א חלק בין השמשות איז אזוי. איז די חלק אז ס'איז ספק יום, ס'קען זיין אז גאנץ בין השמשות איז יום, גאנץ בין השמשות איז לילה, פארשטיי איך זייער גוט, מ'איז מחמיר, אזוי ווי אונז האבן פריער אויסגעשמועסט, ס'איז נוגע, מוצאי שבת דארף מען מחמיר זיין, ס'קען זיין ס'איז נאך טאג, ערב שבת דארף מען מחמיר זיין, ס'קען זיין ס'איז שוין נאכט. אבער פארוואס דארף די ברייתא צולייגן א דריטע סארט ספק, ס'קען זיין אז אין איין בין השמשות זאל א חלק זיין טאג און א חלק נאכט? ענטפערט די גמרא, אמר רב הונא בריה דרב יהושע לענין טומאה, דאס איז נוגע פאר לענין טומאה. כדתנן, אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען אין א משנה, ראה שני ימים, אויב א מענטש האט געהאט געזען זיבה דריי צוויי טעג בין השמשות, דאס הייסט לאמיר זאגן א מענטש האט געהאט געזען זיבה זונטאג פארנאכטס בין השמשות און מאנטאג פארנאכטס בין השמשות, ספק לטומאה ולקרבן, איז עס א ספק פאר טומאה און פאר קרבן. ראה יום אחד, טאמער האט ער נאר געהאט געזען איין טאג בין השמשות, ספק לטומאה. און פשט פון דעם איז אזוי. אויב א מענטש זעט נאר איינמאל זיבה, דעמאלטס איז ער נישט קיין זב. ער איז א בעל קרי און ער איז נישט טמא, ער קען זיך טובל'ען און ער איז טהור. טאמער מען זעהט צוויי מאהל זיבה, אדער איז עס צוויי מאהל אין די זעלבע טאג, אדער איין מאהל זונטאג און איין מאהל מאנטאג, דעמאלטס ווערט ער א געהעריגע זב, ער דארף ווארטן ז' נקיים, ער איז נאכנישט מחיוב צו ברענגען א קרבן. טאמער זעהט ער דריי מאהל, דעמאלטס ווערט ער שוין מחיוב צו ברענגען א קרבן, חוץ פון דעם וואס ער איז א געהעריגע זב און דארף ווארטן ז' נקיים, דארף ער אויכעט ברענגען א קרבן. יעצט, אזוי ווי אונז האבן פריער דערמאנט, א מענטש קען זעהן מער ווי איין זיבה אין איין טאג. אבער, טאמער א מענטש זעהט איינמאל זיבה זונטאג, מאנטאג זעהט ער גארנישט, און דינסטאג זעהט ער נאכאמאל, איז זיך עס נישט מצטרף, ווייל די טאג אינמיטן, די ריינע טאג, איז מפסיק, ווערט ער בכלל נישט טמא, טמא זיבה. ממילא, זאגט די גמרא, טאמער א מענטש האט געהאט געזעהן זיבה זונטאג פארנאכטס בין השמשות, מאנטאג פארנאכטס בין השמשות, טאמער וואלט ווען בין השמשות געווען אדער א ספק יום אדער א ספק לילה, דאס הייסט ס'וואלט געווען אדער טאג אדער נאכט, וואלט אים ממה נפשך געווען טמא, ווייל לאמיר זאגן בין השמשות איז א ספק יום, קומט אויס זונטאג פארנאכטס הייסט ווי ער האט געזען זונטאג, און מאנטאג פארנאכטס הייסט ווי ער האט געזען מאנטאג, האט ער געזען צוויי טעג איינס נאך די אנדערע, איז ער געווארן מחויב, איז ער געווארן טמא טומאת זיבה, האט ער געזען דריי מאל, איז ער געווארן מחויב א קרבן. מה שאין כן יעצט וואס איך האב א צד צו זאגן אז ס'קען זיין אז איין בין השמשות זאל זיין ספק יום ספק לילה, קען זיין אז זונטאג פארנאכטס איז עס געווען האט ער נאך געהאט געזען די חלק וואס איז נאך יום, און מאנטאג פארנאכטס האט ער געזען די חלק וואס איז שוין לילה איז שוין דינסטאג, קומט אויס האט ער געהאט א גאנצע טאג אינדערמיט וואס האט מפסיק געווען, ממילא קען זיין ער איז ספק טאמער ער איז בכלל טמא, און נישט נאר ער איז ספק טאמער ער איז בכלל טמא, עס קען אבער זיין אז מען דארף מחמיר זיין אז ער איז מחויב א קרבן אויכעט, פארוואס? ווייל ס'קען זיין אז זונטאג פארנאכטס איז עס שוין געווען אריין אין די מאנטאג. מאנטאג פארנאכטס האט ער געהאט געזעהן איין ראיה אנפאנג בין השמשות, דאס הייסט די ראיה וואס ער האט געזעהן מאנטאג פארנאכטס האט גענומען אפאר סעקונדעס, איז די אנפאנג פון די ראיה געווען ווען ס'איז נאך געווען מאנטאג, און די סוף פון די ראיה געווען יענע סעקונדע ווען ס'איז געווארן דינסטאג, ווייל אין בין השמשות אליין ס'קען זיין א חלק איז טאג א חלק איז נאכט, און ווייל ס'איז געווארן א נייע טאג ווערט די ראיה נתחלק אין צוויי, הייסט ווי ער האט געזעהן דריי ראיות, ממילא ווערט ער שוין גאר מחויב א קרבן. דאס הייסט, נישט נאר וואס איך האב א ספק צו ער איז בכלל טמא, אזוי ווי אונז האבן פריער אויסגעשמועסט ס'קען זיין ס'דא א טאג אינדערמיט וואס איז געווען ריין, קען גאר זיין אז נישט נאר ער איז טמא, ער איז אויך מחויב צו ברענגען א קרבן, און דאס איז אלעס וואס איז נתחדש געווארן מיט דעם וואס די ברייתא האט ארויסגעברענגט אז ס'דא א פארטריפלטע ספק אין בין השמשות, ס'קען זיין אז ס'איז בייטאג, ס'קען זיין אז ס'איז ביינאכט, און ס'קען זיין אז איין בין השמשות זאל זיין סיי טאג און סיי נאכט. זאגט די גמרא ווייטער, הא גופא קשיא, לכאורה די ברייתא איז זיך סותר. אמרת, די ברייתא פאנגט אן, איזהו בין השמשות, משתשקע החמה, פון שקיעת החמה, דעמאלטס פאנגט זיך אן די בין השמשות, כל זמן שפני מזרח מאדימין. ווילאנג ס'איז רויט. הא הכסיף התחתון, טאמער די אונטערשטע חלק איז שוין געווארן בלאס, ס'איז שוין אוועקגעגאנגען די רויטליכקייט, ולא הכסיף העליון לילה איז משמע אז ס'איז שוין נאכט, ווייל נאר ווילאנג, ס'איז תשקע החמה, און ס'איז נאך רויט, דעמאלטס איז בין השמשות. אבער והדר תני, די ברייתא איז ממשיך, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון איז בין השמשות. וואס טוט זיך דא? ענטפערט די גמרא, אמר רבה, אמר רב יהודה אמר שמואל, רבה האט נאכגעזאגט אין נאמען פון רב יהודה אמר שמואל, כרוך ותני, מ'דארף אריין זאגן די די אופן ווי אזוי די ברייתא ווערט געלערנט איז א המשך. איזהו בין השמשות, משתשקע החמה. כל זמן שפני מזרח מאדימין, איז נאך בין השמשות. והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון, נמי בין השמשות. הכסיף העליון והשוה לתחתון עס איז געווארן אינגאנצן אויסגעלאשן עס איז געווארן אינגאנצן טונקל, דעמאלטס איז עס לילה, קומט אויס לויט דעם, לויט ווי רבה לערנט, פון די שקיעת החמה ביז הכסיף התחתון והכסיף העליון ביידע צוזאמען איז איין לאנגע בין השמשות. ורב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל, רב יוסף האט נאכגעזאגט אין נאמען פון רב יהודה אמר שמואל, דאס הייסט רבה האט אויך געהאט נאכגעזאגט אין נאמען פון רב יהודה אמר שמואל, און ער האט געזאגט זיין וועג וויאזוי מען לערנט די ברייתא, רב יוסף זאגט נאך אין די זעלבע נאמען פון רב יהודה אמר שמואל א אנדערע מהלך מסביר צו זיין די ברייתא, הכי קתני די ברייתא זאגט אזוי, משתשקע החמה, פון די שקיעת החמה, איז כל זמן שפני מזרח מאדימין יום דעמאלטס איז נאך טאג, דאס הייסט ביי די שקיעת החמה, ווילאנג ס'איז נאך רויט אינגאנצן איז נאך טאג, דאס הייסט אנדערש פון רבה, וואס רבה האט געזאגט אז די שקיעת החמה פאנגט זיך אן בין השמשות, זאגט רב יוסף ניין, משתשקע החמה דעמאלטס איז נאך טאג. שפעטער, אביסל שפעטער, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון, דעמאלטס איז בין השמשות, און הכסיף העליון והשוה לתחתון דעמאלטס איז לילה. קומט אויס אז לויט רב יוסף פאנגט זיך אן די בין השמשות אביסל שפעטער. דאס הייסט אביסל א קלענערע בין השמשות. ואזדו לטעמייהו, רבה און רב יוסף וואס האבן מסביר געווען אנדערש פשט פון די ווערטער פון רב יהודה אמר שמואל, וואס לויט דעם גייט אויסקומען אז לויט רב יוסף איז אביסל א קלענערע בין השמשות, גייען לשיטתם. דאיתמר ס'האבן געלערנט אין א אנדערע פלאץ, שיעור בין השמשות בכמה, ווי לאנג איז בין השמשות? אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל, שלשה חלקי מיל, דריי חלקים פון די מיל. איז פאר מען קומט צו צו די מחלוקת רבה און רב יוסף, גייט די גמרא פרובירן פשוט צו פארשטיין די ווערטער פון רבה, מאי ג' חלקי מיל? אילימא תלתא פלגי מילא? די דריי חלקים מיינט דריי האלבעס, וואס מיינט אנדערהאלבן, וואלט ער ווען געדארפט זאגן א אנדערע לשון, וואלט ער געדארפט זאגן נימא מיל ומחצה. אלא תלתא תילתי מילא, די דריי חלקים וואס דו מיינסט מיינט דריי דריטלעך, קומט אויס, דאס איז א גאנצע מיל, נימא מיל. אלא מוז זיין, זאגט די גמרא, די איינציגסטע וועג איך קען עס פארשטיין איז, תלתא ריבעי מילא, דריי פערטל פון א מיל. איז לאמיר נעמען א מיל, און עס בעסער צו פארשטיין, לויט ווי די גמרא גייט עס באלד מסביר זיין, לאמיר נעמען א מיל און צעטיילן אין צוועלף, דריי פערטל פון צוועלף איז ניין. דריי זעקס ניין צוועלף, איז ניין איז א דריי פערטל פון צוועלף. דאס הייסט ניין צוועלפטלעך. ורב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל ער האט געהאט אנדערש געזאגט ווי לאנג בין השמשות איז און ער האט געזאגט שני חלקי מיל ס'נאר צוויי חלקים פון די מיל פרעט די גמרא ווייטער פשוט פשט וואס מיינט ער צו זאגן מאי שני חלקי מיל אילימא תרי פלגי מילא דאס מיינט צוויי האלבע ס'איז איין גאנצע לימא מיל האט ער געדארפט זאגן איין גאנצע מיל אלא תרי רבעי מילא צוויי פערטלעך איז דאך עס א האלבע צוויי פערטלעך איז א האלב לימא חצי מיל אלא זאגט די גמרא די איינציגסטע וועג ווי איך קען עס פארשטיין איז תרי תילתי מילא דאס הייסט צוויי דריטלעך. קומט אויס לויט רבה איז עס געווען דריי פערטלעך, און לויט אים איז עס צוויי דריטלעך. לויט רבה איז עס געווען פֿינף און זיבעציק פראצענט, און לויט אים איז עס זעקס און זעכציק פראצענט. מאי בינייהו וואס איז די חילוק צווישן דריי פערטל און צוויי זעקסטלעך? זעמיר יעצט דא ארויפגעגאנגען צו דף ל"ה עמוד א', ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו פלגא דדנקא, דאס הייסט איינס פון צוועלף. פארוואס? לויט ווי אונז האבן פריער מסביר געווען, שטימט עס זייער גוט, ווייל לויט רבה איז עס דריי פערטל, דריי פערטל איז ניין צוועלפטלעך, מה שאין כן צוויי דריטלעך איז אכט צוועלפטלעך, ווייל ס'איז דא פיר, אכט און צוועלף. קומט אויס די די ניינטל, דאס איז די חילוק צווישן רבה און רב יוסף. לויט רבה פאנגט זיך עס אן פון די שקיעה, לויט רב יוסף גייט עס א משהו שפעטער ווען ס'איז הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון, און די חילוק אין צייט פון דעם איז א צוועלפטל, און דאס איז די חילוק צווישן רבא און רב יוסף, בשם רבי יהודה אמר שמואל ווי לאנג ס'גייט בין השמשות. אי"ה מ'גייען מארגן ווייטער.